האלט מיר דא דף למד הא עמוד א', אונז גיימיר יעצט אנהייבן די תורה נאכן פריעריגע עמוד, תורה כ"ג, לשון רבינו זכרונו לברכה, די תורה איז די לשון פון רבי'ן, און עס הייבט זיך אן סבי דבי אתונא, די אלטע לייט פון אתונא, די מעשה ווערט געברענגט אין בכורות, אַז ס'האָט זיך אָנגעהױבן מיט דעם קײסער האָט געפֿרעגט רב שיבער חנניע, װי לאַנג דױערט דער עיבור פֿון אַ שלאַנג? האָט רב יהושע בן חנניה געענטפֿערט, זיבן יאָר. האָט דער קײסער זיך געגעבן אַ רוף אָן, אָבער די אַלטע לײַט פֿון אַתּונא זאָגן נאָר דרײַ יאָר. האָט זיך אָנגערופֿן רב יהושע, אונדז זענען קלוגער װי זײ. רופֿט זיך אָן דער קײסער, אױב זענען די חכמים קלוגער װי זײ, לאמיר זעהן צו דו קענסט אים מנצח זיין און קענסט אהער ברענגען. איז געגאנגען רבי יהושע בן חנניה די פלאץ ווי זיי וואוינען, און דארט איז געווען זיבעציק זקנים פון אתונא, און ער איז געגאנגען דארטן זיי אריינכאפן אין נעץ אריין און ברענגען צום קעניג, און ער האט געזאגט אז ער וויל זיך לערנען פון זייער חכמה. האבן זיי געזאגט אז גייען אים קודם פרעגן שאלות. און אויב גייט ער וויסן די שאלות וואס זיי גייען פרעגן, זיי זאלן מסכים זיין צו קומען מיט אים אויף זיין שיף. סאו בקיצור האט רבי יהושע בן חנניה באקומען אסאך שאלות, מען האט אים אנגעהויבן פרעגן רבי יהושע בן חנניה אסאך שאלות,

אימא לן מילי דכדיבי. זאג אונז עפעס א שקר, קענסט זאגן א גוטע ליגנט? אמר להו האט ער געזאגט יא, הוה לן כודנייתא, ס'איז געווען אזא פרידה, א פרידה געווענליך קען נישט האבן קיין קינדער, און וילידת, און די די די די פרידה האט יא געהאט קינדער, והוה תליא ליה פיתקא, ס'האט געהאנגען א צעטל.

אמר להו, האָט ער געזאָגט צו זיי, הי ניהו מילי דכדיבי, דאָס איז די ליגנט. האָסט געוואָלט הערן אַ ליגנט, פֿאַרדאַנקט אַ גוטן ליגנט. זייער אינטערעסאַנט. דער רבי גייט עס שוין מסביר זיין. נאָכאָמאָל אַ צווייטע שאלה האָט אים געפֿרעגט, מילחא, זאַלץ, כי סריא, ווען סע ווערט פֿאַרשימלט, במאי מלחי לה, מיט וואָס זאַלצט מען עס?

האט ער צוריקגעפרעגט, ומילחא מי סריא, קען דען ווערן זאלץ פארדארבן? זאלץ קען נישט פארדארבן ווערן. סאו וואס איז די וואס איז די חכמה וואס זיי האבן געפרעגט? ס'מוז דאך זיין עפעס סתם סתם טיפערס. און קומט אריין רש"י, מילי דכדיבי, דבר כזב, א ליגן, כודנייתא מיינט פרידה, א פרידה. תלא פיתקא, שטר בצוארו של ולד, ס'האט געהאנגען.

גייט יעצט דער רבי מסביר זיין אביסל וועגן תאוות ממון, וועמער שוין זען, כי יש פנים דקדושה, ס'איז דא א פנים פון קדושה, שהם אנפין נהורין, דאס א לעכטיגע פנים, פנים דקדושה ווערט אנגערופן, רבי נתן זאגט אז ס'מיינט אז מען זעט איין די אמת, א מענטש זעט די אמת קלאר מיט א קלארקייט, דעמאלטס הייסט אנפין נהורין דאס ווערט אנגערופן פנים דקדושה, דאס איז בחינת חיים, בחינה פון לעבן, כמו שכתוב שטייט בפסוק באור פני מלך חיים, די לעכטיגקייט פון די פנים פון דעם קעניג וואס לעבט, סאו זעט מען פני מיט חיים גייט צוזאמען, דאס ווען א מענטש איז זוכה צו זען די אמת אין יעדע זאך, האט ער א לעבן, בחינת שמחה, דעמאלטס איז ער בשמחה ווען ער טוט די מצוות, כמו שכתוב שטייט אין פסוק שובע שמחות את פניך. א מענטש וואס איז זאט פון שמחות קענט מען עס אויפן פנים. וכתיב, שטייט אין פסוק ותחי רוח יעקב, יעקב איז געווארן אויפגעלעבט, עס איז א בחינת שמחה, ער איז געווארן ער איז געווארן פרייליך. סאו איז דא אזא זאך ווען א מענטש איז זוכה צו זען קלאר יעדע זאך מיט אמת, דעמאלטס ווערט ער לעבעדיג, און דעמאלטס באקומט ער א געוויסע סארט שמחה אין עבודת השם. אבער אקעגן דעם איז דא ויש פנים דסטרא אחרא, ס'איז א פנים פון סטרא אחרא, שהם אנפין חשוכין, פארטונקלטע פענעמער, מרה שחורה, מרה שחורה, עבודת אלילים, עבודה זרה, כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, ס'זאל נישט זיין פאר דיר, פרעמדע אפגעטער, על פני פאר מיר, דאס מיינט אזוי, טייטשט היינט די זוהר הקדוש, זאגט אזוי אז פנים, ווי איך האב יעצט געשמועסט, מיינט דאך אמת. סאו בעט דעם אייבערשטן אז ס'זאל נישט זיין קיין שום חלק פון פון. דאס מיינט ס'זאל נישט זיין קיין שום אנדערע אמת חוצן אייבערשטן. דאס מיינט לא יהיה לך אלהים אחרים. ואלו בני אדם, די מענטשן הנופלים וואס פאלן אריין בתאוות ממון בתאוות ממון. וואס מיינט תאוות ממון האט מען שוין אסאך געשמועסט אבער דא אין די תורה גייט ארויס ארויסקומען פינף חלקים אין תאוות ממון. באלד גייט דער רבי גלייך זאגן, ערשטע זאך איז, תאוות ממון מיינט אז א מענטש גלייבט נישט אז די אייבערשטער קען אים מפרנס זיין אויף א גרינגע וועג. ער מוז נישט אזוי שווער ארבעטן כדי צו האבן פרנסה, די אייבערשטער קען אים געבן פרנסה אפילו אויף א גרינגע וועג. א צווייטע וועג, ער האלט נישט קיין משא ומתן באמונה, ער האנדלט נישט ערליך. נאכדעם האט דער רבי א דריטע זאך וואס ער הייבט זיך אן איינצורעדן כוחי ועוצם ידי. דאס מיינט אויך תאוות ממון. די פערדע זאך איז, ער פריידט זיך נישט, ער האט נישט קיין שמח בחלקו. און די פיפטע זאך איז, ער געבט נישט קיין צדקה, ער האלט די געלט ביי זיך. וממילא, אל די מענטשן וואס פאלן אריין אין תאוות ממון ואינם מאמינים, זיי גלייבן נישט, שהקדוש ברוך הוא די אייבערשטער יכול לפרנס את האדם בסיבה קלה, די אייבערשטער קען מיט א קליינע סיבה קען די אייבערשטער אים געבן צו עסן, ורודפים אחר פרנסתם, לויפן נאך זייער פרנסה, ביגיעות גדולות מיט גרויסע פלאגענישן, והם אוכלי לחם בעצבון, און דא האט מען שוין גלייך די נעקסטע זאך, זיי עסן, די עסן טרויעריגערהייט זענען נישט קיין שמח בחלקו, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק, בעצבון תאכלנה אז די קללה פון אדם הראשון איז געווען אז ער וועט עסן, די עסן טרויעריגערהייט. ער וועט נישט זיין א שמח בחלקו, ועצבות און עצבות היא מרה שחורה ס'איז מרה שחורה, אלו בני אדם נקשרים בפנים דסטרא אחרא, זענען צוגעבינדן מיט די פנים דסטרא אחרא, דאס איז די אלהים אחרים, ווייל ער גלייבט נישט אז אלעס איז די אייבערשטער און ער זעט נישט די אייבערשטער מיט א קלארע אמת, און דאס איז חושך, א מענטש וואס זעט נישט די אמת, איז ער חושך בבחינת מיתה, ער איז טויט, פונקט אזוי ווי אונז האבן געשמועסט ווען איינער זעט יא דעם אייבערשטן איז לעבט ער אין לעבן און אויב נישט אויב ער איז נישט קאנעקטעד צום אמת ליגט ער אין מיתה כמו שכתוב שטייט אין פסוק במחשכים הושיבני און אין די טונקלקייט האט אים דער אייבערשטער אריינגעזעצט דאס איז דאס מיינט ווייסט און ס'ענדיגט זיך דער פסוק כמתי עולם זעט מען פון דעם אז טונקלקייט מיט מיתה גייט צוזאמען, ועליהם נאמר, און אויף דעם שטייט אויף זיי איז געזאגט געווארן, וזהבם זייער גאלד, לנדה איז טמא אזוי ווי א טומאת נדה, היינו בחינת עבודת אלילים ס'א בחינה פון עבודה זרה, כמו שאמרו חכמינו זכרונו לברכה מנין עבודה זרה שמטמא כנדה, וויאזוי ווייס איך עבודה זרה איז מטמא אזוי ווי א נדה, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק תזרם כמו דוה, זאלסט אויסשפרייטן די עבודה זרה אזוי ווי א נדה וואס טוט איר וויי, קומט אויס אז איינער פאלט אריין אין תאוות ממון, איז ער אזוי ווי ער דינט עבודה זרה, און ער האט נישט ארויס די גאנצע אמת פון די זאך, אז די אייבערשטער פירט די וועלט, אבל אלו בני אדם שמשאם ומתנם באמונה, ער האנדלט ערליך ווייל ער זעט קלאר אז אלעס איז די אייבערשטער, הם דבקים באור הפנים, זיי זענען דבוק לאור הפנים דקדושה, און זיי זענען. קאנעקטעד צו פנים דקדושה, כי איין אמונה בלא אמת. אמונה קען נישט זיין אן אמת כמובא בזוהר. ס'טייטש אזוי, ס'איז דא אפילו אונז גלייבן ס'איז דא א באשעפער, עס ארבעט נאר מיט אמונה, אבער אפשר קען זיין אמונות כוזביות אויכעט. סאו מוז אמונה גיין מיט אמת. ס'איז קודם מוז זיין זייער קלאר פאר א מענטש וואס ער טוט דא אויף דער וועלט און וואס ער דרייט זיך דא. און פארשטייט זיך, זאכן וואס ער פארשטייט האט ער עס מיט א אמת, און זאכן וואס שטימט שוין נישט מיט זיין שכל גייט ער אריין אין אמונה, אבער א כוונה ס'מוז זיין אמת מיט אמונה געבינדן צוזאמען, כמובא ווי אזוי ס'ווערט אראפגעברענגט אין זוהר היינו צדק היינו אמונה, צדק און אמונה דאך די זעלבע זאך, און ביידע מיינען אז די אייבערשטער איז א קעניג, אבער ומסיק שם ער פירט אויס דארטן אין וואס איז יא די חילוק. אמונה אתקרי אתקרי כד אתחברת בה אמת. ביז ווי לאנג ס'איז נישט דא קיין אמת דארט ווערט עס גערופן נאר צדק. אבער אויב ס'איז שוין דא אמת ווערט עס אנגערופן אמונה. נמצא קומט אויס שעיקר אמונה, אמונה ווערט אנגערופן אמונה נאר על ידי אמת דורך אמת. אמת הוא אור הפנים כידוע אמת, ווען איינער ווייסט.

די זעלבע זאך מיט עבודת השם ווען איך זאל וויסן הונדערט פראצענט קלאר די שאלה איז נאר די שטן די יצר הרע קומט מיר א גאנצע צייט מבלבל זיין דעם אמת איז ממילא מיט די אמת איז דא א פראבלעם און יעצט נאכדעם קען איך בכלל נישט ווערן געבויט אזאך ווי אמונה ווייל איך בין מבולבל פון פון פון פון אנפאנג אבער אויב אנפאנג וואלט איך בין געבויט מיט א שטארקע קלארע אמת און נאכדעם קען איך אננעמען אמונה. וזה שאמרו חכמינו זכרונם, פאר דאס חזל זאגן, ויחן פני העיר, ווען יעקב אבינו איז צוריק געקומען קיין ארץ ישראל האט ער גערוט ביי די פנים פון די שטאט. איז חד אמר איינער זאגט מטבע תיקן ער האט מתקן געווען פאר זיי א מטבע. און אז ער האט אויסגעלערנט וויאזוי מ'מאכט א מטבע, די גאנצע איידיע פון מטבע קומט פון. פון יעקב וחד אמר, איינער זאגט מרחצאות תיקן להם, ער האט געמאכט פאר זיי בעדער, זאגט דער רבי היינו הך ולא פליגי, ביידע זאגן די זעלבע זאך און זיי קריגן זיך נישט, פארוואס? כי יעקב הוא בחינת אמת, יעקב איז דאך אמת, כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק תתן אמת ליעקב, דו זאלסט געבן אמת פאר יעקב, והוא בחינת אור הפנים, ער איז אור הפנים, אז ער לעבט מיט א אמת איז האט ער א אור הפנים, ותיכף כשהוא בא, ווען ער איז געקומען, נתתקן האמונה, איז געווארן נתתקן די אמונה, במילא. אז ס'איז יעצט דא אמונה וזה מטבע תיקן, ער האט מתקן געווען די מטבע שתיקן תאוות ממון, ער האט מתקן געווען געלט, פארוואס? ווייל ער האט אויסגעלערנט אז ס'איז דא א זאך אז מ'קען האנדלען מיט אמונה, אלעס פירט דער אייבערשטער, וזה מטבע תיקן, שתיקן תאוות ממון, וכשתיקן תאוות ממון, ווען עס איז געווארן נתתקן תאוות ממון, איז אטאמאטיש נתתקן פגם עבודת אלילים, דער פגם פון עבודה זרה, ווייל אויב האט מען נישט קיין אמונה, איז די תאוות ממון אזא בחינה ווי עבודה זרה האט דער רבי געזאגט. וזה מרחצאות תיקן להם כמו שכתוב ס'שטייט אין פסוק ותרד בת פרעה לרחוץ פאסט די די די וואכעדיגע סדרה אז בת פרעה איז געגאנגען זיך וואשן ודרשו חכמינו דרשענען חזל לרחוץ מגלולי בית אביה זי איז געגאנגען זיך אפוואשן פון די גלולי בית אביה סא קומט אויס ווען יעקב אבינו האט געמאכט די מרחצאות מיינט נישט ס'איז סתם בעדער ער האט אויסגעלערנט וויאזוי מ'קען זיך אפוואשן פון עבודה זרה.

ממון עם אותיות, דאס רעכענען ממון מיט די אותיות, גימטריא איז עס גימטריא מאה וארבעים, הונדערט און פֿערציק, כנגד מאה וארבעים קלין, די הונדערט און פֿערציק קולות שהשכינה צווחת וואס די שכינה שרייט, קלני מראשי, קלני מזרועי, מיין קאפ איז מיר שווער כאילו כביכול, מיינע הענט איז מיר שווער, איז קלני. יא? און וואס מיינט דאס אלה הנופלים בתאוות ממון? די שכינה שרייט אויף די וואס פאלן אריין תאוות ממון, שהם עובדי אלילים דאס איז עבודה זרה, און ס'איז נכלל פון עבודה זרה עבודה זרה של שבעים אומות פון די עבודה זרה פון די שבעים אומות, ועל כן הן ק מ קלין, ס'איז דא ק מ קלין פארוואס שהן שתי פעמים עיין צוויי מאל זיבעציק, ווייל אונז האבן דאך געשמועסט, די שכינה שרייט קלני מראשי קלני מזרועי,

די עין קלין זיבעציג קולות, שצווחת השכינה וואס די שכינה שרייט על הנופלים בתאוות ממון, וואס פאלן אריין תאוות ממון, שהיא עבודה זרה וואס דאס איז עבודה זרה כלולה מכל עבודה זרה של עין אומות, תאוות ממון איז נכלל פון אלע עבודה זרות פון די גאנצע וועלט פון אלע זיין עין שבעים אומות. זה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה דאס חזל זאגן, קשים מזונותיו כפליים כיולדה, דאפלט ווי א די מזונות איז דאפלט ווי א לידה פארוואס כי יולדת ווען מען האט געבוירט א קינד איז נאר ראמת עיין קלין שרייט מען נאר זיבעציג קולות קודם הלידה פארן מען ווערט געבוירן ווי מען האט שוין געהאט אין א תורה ווי די רבי האט מסביר געווען והכא און דא ווען עס קומט מזונות איז דא א פראבלעם אז מענטשן זאלן אריינפאלן אין תאוות ממון איז יש ק ק מ קלין איז דא הונדערט און פֿערציק קולות שהן שני פעמים עיין צוויי מאל זיבעציג

וואס מיינט דאס בפני עצמו? מלשון עוצם ידי, ער האלט אז אלעס קומט פון די שטארקייט פון מיין הענט. און דא האט מען שוין די נעקסטע זאך וואס אונז האבן געשמועסט אז תאוות ממון מיינט כוחי ועוצם ידי. יעצט גייט דער רבי ווייטער ודע שעל ידי תיקון ברית קודש הוא ניצול מפנים דסטרא אחרא, אויב א מענטש איז מתקן די ברית קודש און הייבט אן צו כאפן, אז אלעס איז די אייבערשטער, דעמאלטס ווערט ער געראטעוועט פון די פנים וואס איז די אחריות, זע די אמת, א דיין אין דיין ברית, דארט דיין ברית איז טאקע ווערט מיר צוטאקט אין דיין מדידה, די דיין מדידה תאוות ממון די תאוות ממון, כמו שכתוב שנת בשר, גם בדיין ברית אויך מיט די בלוט פון דיין בן, א דיין ברית דורך די וואונד שלחתי אסרה איך מיר בה,

ברית איז זאלץ, הממתיק מרירות ועצבון הפרנסה. די ברית וואס א איד איז קאנעקטעד צום אייבערשטן מיט א בונד, דאס איז אזוי ווי זאלץ וואס מאכט זיס די פארביטערטקייט און די טרויערקייט פון די פרנסה, מובא בזוהר. ס'טייטש פונקט אזוי ווי אונז פארשטיי מיר אז זאלץ מאכט א זאך גוט, די זעלבע זאך. דער שמירת הברית מאכט יעדע זאך זיס, און אזוי ווי שטייט אלמלא אין זוהר הקדוש שטייט כמובא בזוהר אלמלא מלחא, ווען נישט זאלץ לא הוי עלמא יכלא למסבל מרירותא, וואלט די וועלט נישט קענט סובל זיין די ביטערקייט. וזה דאס איז פשט ברית מלח עולם היא, די ברית פון מלח, די בונד פון מלח, דאס האלט די גאנצע וועלט, און דאס האלט אז מען זאל קענען געראטעוועט ווערן פון אלע מרירות, ווייל די וועלט איז דאך פול מיט מרירות, בפרט נאך די חלק פון דאגות פרנסה, איז ממילא אויב א מענטש איז אבער מחובר צום אייבערשטן, איז במילא איז עס אזוי ווי זאלץ וואס נעמט אוועק די מרירות פון אלע זאכן פון דער וועלט, און ולא תשבית מלח ברית אלקיך, אזוי שטייט אין פסוק, זאלסט נישט פארמיידן זאלץ פון ברית וואס איז א בונד פון אלקיך, אלקיך דייקא, דא קומט אריין אלקיך וואס איז אלקיך, כי על ידי זה, דורך דעם וואס א מענטש איז שומר הברית און מתקן די ברית, נתקשר באלוקות, ווערט ער נתקשר מיט אלוקות, אז אלעס איז די אייבערשטער אין אים, דאס איז מיט א קלארקייט מיט א אמת, ונתפרש מעבודת אלילים, מען ווערט ער ווערט אפגעשיידט פון עבודת אלילים, כמו שכתוב שטייט אין פסוק מבשרי, פון מיין פלייש אחזה אלוק קען איך זען מיין גאט, זיי דורך דעם וואס איך בין א שומר הברית, ממילא ווערט א מענטש בשר קודש אזוי שטייט, ממילא איז ער זוכה צו אלוקות, על ידי תיקון הברית, דורך תיקון הברית, מאיר לעצמו, שיינט ער פאר זיך אליינס, אור פני מלך חיים. אז ס'דא א לעבעדיגע גאט, די פנים פונעם לעבעדיגן גאט, וזה דאס מיינט מלח ממון חסר, דאס מיינט על ידי מלח, דורך זאלץ, וואס אונז האבן געשמועסט זאלץ מיינט ברית, מיינט תיקון ברית, ווערט ממון חסר, נתמעט אצלו תאוות ממון, די תאוות ממון ווערט קלענער. וזה דאס פשט אויך, משה רבינו האט געוואונטשן די אידן, ויגרש מפניך אויב, וואס מיינט מפניך? דקדושה. אז די אייבערשטער זאל פארטרייבן פון א פנים פון די פיינט זאל עס האבן א פנים דקדושה, ויאמר השמד, השמד לשון שמד, לשון עבודה זרה, היינו תאוות ממון, תאוות ממון, כי כל ישראל נקראים צדיקים, אלע אידן ווערן אנגערופן צדיקים על שם הברית ווייל זיי זענען על שם הברית, זיי האבן געהאט א ברית ווען זיי זענען געבוירן, במילא יעדע איד האט אין זיך שוין די אור הפנים דקדושה. במילא בשביל זה, וועגן דעם, כשמגרש מפנים דקדושה את האויב, און ווען ער ווען ער פארטרייבט פון די פנים דקדושה וואס א מענטש האט דאך ווען ער געבוירן, פאר די אכט טאג וואס איז מען געווען ביים ברית, פארטרייבט ער די אויב, סאו ער מפיל אותם אויבים ושונאים בפנים דסטרא אחרא, אז זיי פאלן אריין היינו השמד, דאס מיינט אז זיי פאלן אריין אין די חלק פון עבודה זרה. יעצט, דא גייט ארויף אזוי אז די ברכה איז געווען אזוי. איז דער רבי זאגט יעצט זאל איך נמצא קומט אויס כל צדיק וצדיק יעדער צדיק כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגרש אויביו של הצדיק ער וויל אוועק פארטרייבן די פיינט פון די צדיק און מפיל אויביו בתאוות ממון ווארפט ער אריין די אויב אין תאוות ממון און דאס איז געווען די ברכה פון משה רבינו אז ער האט געוואלט אריין ווארפן אלע שונאים פון די אידן זאלן אריין פאלן אין תאוות ממון, במילא וועגן דעם וועט ארויסשיינען די פנים דקדושה וואס יעדע איד האט פון ווען ער איז געבוירן, כי צדיק הוא ברית עולם, די צדיק איז דאך ברית עולם, און דאס מיינט דאך אפילו יעדע איד וואס ווערט אנגערופן א צדיק, וזה האויב של הצדיק, און דער אויב פון דער צדיק איז נישט פון יעדע איד, שחולק על הצדיק וואס קריגט זיך אויף די חלק הצדיק פון יעדע איד, אין לו מלח להמתיק מרירותו, ער האט נישט קיין זאלץ צו ממתיק זיין זיין מרירות, זיין ביטערקייט, כי מלח ממון חסר, דווקא מלח, דווקא ווען ער איז א שומר הברית, דאס מאכט אז די תאוות ממון זאל פעלן, יא, כי עיקר תאוות ממון שנתמעט אינו אלא על ידי הברית, האמער נאר א איד וואס האט זוכה געווען. צו שמירת הברית, ער איז זוכה צו זען די פני אלקים, די פנים דקדושה, מה שאין כן די אנדערע חברה, די אנדערע די אנדערע חברה ווערן פארטיליגט, ויאמר השמד פאר די אנדערע פעלקער, די אלע חברה וואס דינען עבודה זרה זאלן ליגן יא אין תאוות מו.

אויך האט זיך אראפגענומען ווייל ער האט איינגעזען די אמת, ער האט איינגעזען אז די עיקר איז מיין ברודער יששכר, און ער האט אים געגעבן צו עסן, נאכדעם וואס ער האט איינגעזען דאס, איז ער אנגעקומען צו זען די פנים דקדושה, ממילא ביי אים איז מקוים געווארן שבע שמחות את פניך, ער ווערט זאט פון שמחה דורך זען די פנים פונעם אייבערשטן, און דאס האט ער זוכה געווען ווייל ער האט איינגעזען דעם אמת אז יששכר איז די זאך. וזה, און דאס איז אויך כשביקשה רחב, רחב האט געבעטן, רחב איז געווען די ווען. מען איז געגאנגען געגאנגען שפיאנירן ארץ ישראל אין די צייטן פון יהושע עס איז געווען דאכט זיך חפני און פנחס זענען געגאנגען פנחס מיט כלב זענען געגאנגען אויסשפיאנירן ארץ ישראל זענען זיי אנגעקומען צו רחב און ער האט זיי און זי רחב האט זיי באהאלטן וועגן די שלוחים פון די קעניג יריחו אז די שלוחים פון קעניג יריחו זאלן זיי נישט כאפן. און נאכדעם די שלוחים פון דעם קעניג פון יריחו זענען אוועק, האט זי געזאגט אז זי ווייסט אז די אידן גייען אייננעמען ארץ ישראל, און זי ווייסט אויך אז די אידן האבן א מצוה פון לא תחיה כל נשמה, מען דארף הרג'נען יעדעם איינעם, און דעם בעט זי א סימן און א הבטחה אז מען זאל איר לאזן לעבן און איר משפחה, אין דעם זכות וואס זי האט געראטעוועט. יעצט שטייט דא אזוי. וזה שביקשה רחב, ווען רחב האט געבעטן פון פנחס מיט כלב, סימנא דחיי, א סימן פון לעבן, כמו שכתוב ווי עס שטייט אין פסוק, והחייתם את אבי ואמי, איר וועט לאזן לעבן מיין טאטע מיט מיין מאמע. אמרה האט זי געזאגט אזוי, ונתתם לי אות אמת. די געטאן אמת, זי וויל דאך בעטן מען זאל זיי לאזן לעבן, פארוואס האט זי געזאגט די לשון פון אות אמת? און ס'שטימט עס וואס מ'האט געשמועסט ביז יעצט, כי אמת, ווען א מענטש זעט אמת'דיג דעם אייבערשטן יאיר בבחינת חיים דאס מיינט לעבן, סאו אמת מיט חיים גייט דאך צוזאמען, סאו במילא ווען זי האט געוואלט ארויסברענגען מען זאל זיי לאזן לעבן, האט זי ארויסגעברענגט דווקא מיט די לשון אמת. אמרו לה, זיי האבן געזאגט צו איר, את תקות חוט השני תקשרי לך, זאלסט דארט אויפהענגען די. עס האט געהייסן מען זאל אויפהענגען דארטן אזא רויטע פאדעם, יעצט שטייט דארטן תקות, וואס איז די תקות? תקוה איז א בחינת אמונה, האפן, יא, א מענטש האט אמונה, דאס מיינט ער האפט, כמו שכתוב ווי שטייט אין פסוק ויש תקוה לאחריתך, דער אייבערשטער האט דאך געזאגט פאר רחל, האב אמונה, ס'איז דא אמונה פאר דיין סוף, ואמונה היא אחרית הימים, דאס מיינט די אחרית הימים, סוף פון די טעג. יא דאס מיינט דאס מיינט אלע ספירות ווערט עס אנגערופן. אקעי, כי עליה עמדו כל המידות, אויף דעם שטייען אלע מידות. כמו שאמרו בא חבקוק והעמידן על אחת, ס'קומען חבקוק און האט אוועקגעשטעלט אלע מצוות אלע מידות האט ער אוועקגעשטעלט אויף איין זאך, אלעס האט צוטון מיט מיט אמונה. וחוט השני, וואס איז דער חוט השני? ס'איז א בחינה דאס איז די בחינה פון זריחת אור הפנים, ס'שיינט אויף די אור הפנים, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק ויקרא שמו זרח, מ'האט גערופן די נאמען. פון ווען תמר האט געבוירן די צוויי קינדער איז די צווייטע קינד האט געהייסן ויקרא שמו זרח גערופן די נאמען זרח פארוואס כי חושך יכסה ארץ ועליך יזרח השם ס'טייטש כי חושך איז בחינת בעצבון איז טאקע דא אויף די אויף פרנסה איז דא א גרויסע טרויער דאגות ותאוות הפרנסה איז זייער שווער און דאס איז צער כפלים כיולדה די צער איז דאפל אזוי ווי א פרוי וואס געבוירט קינדער וואס איז אנפין חשוכין דאס איז שווארצע פענעמער יא עבודה זרה איז עבודה זרה אבל עליך אויף די כלל ישראל יזרח השם וועט די אייבישטער שיינען אמונת אלוקות אמונה פונעם אייבישטן איר מיט א זיס מיט א אמת ס'וועט זיין אזא אור הפנים עס וועט זיין א בחינה ויחן פני העיר וועט אוועקטרייבן אלע זאכן פון פון פון פון שכם די שלעכטע זאכן וואס מיינט אז תיקון המטבע מיט ארבעטן ערליך תיקון תאוות ממון ס'דא א תיקון תאוות ממון ממילא וועט זיין אזוי ווי ביי זבולון וואס האט זוכה געווען זיך מקשר זיין צו יששכר צו זיין מפרנס שמח זבולון זבולון וועט זיך פרייען זה בחינת דאס איז די בחינה שטייט אין גמרא ווען א מענטש האט חתונה מיט א פרוי אין ארץ ישראל האט מען אים געפרעגט מצא או מוצא אזוי האט מען אים געפרעגט יא, פארוואס? כי הפרנסה בחינת אישה. פרנסה איז די זעלבע בחינה ווי א פרוי. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אזוי ווי חזל זאגן, היורד לפרנסת חברו, איינער וואס נעמט צו די חבר'ס פרנסה, כאילו בא על אשתו איז כאילו ער קומט אויף זיין פרוי. דאס מיינט נארמאל מיינט עס אז ער דארף זיך אויסהאלטן זיין משפחה. יעצט אז דו ביסט געגאנגען און האסט צוגענומען יענעמ'ס פרנסה איז טייטש יא האסט בא'גנב'ט זיין ווייב און קינדער ופרנסה שהיא בעצבון יא פרנסה וואס קומט מיט א טרויעריגקייט און בחינת מוצא אני מר ממות את האשה סאו קומט אויס פרנסה ווערט אנגערופן און אמת אז זיין זיין פרוי ווערט אנגערופן פרנסה אין ביידע וועגן אין נו נו די חלק פון מר ממות בחינת מרירות דעלמא אז פרנסה קומט מיט א מרירות שצריך להמתיקה מ'דארף דאס זיס מאכן על ידי מלח דורך זאלץ דורך דורך תיקון הברית כנזכר לעיל ואלמלא מלחא ווען נישט די זאלץ לא הוי יכיל עלמא למסבל מרירותא קען מען נישט פארנעמען די ביטערקייט פון די וועלט על כן להיפך פרנסה דקדושה און פרנסה שטייט מצא אישה מצא טוב. ווען ער טרעפט א פרנסה אויף א גוטע וועג איז מצא טוב טרעפט ער גוטס, בחינת צדיק, בחינת צדיק וואס צדיק האבן געשמועסט בחינת ברית מלח, דאס איז די חלק פון שמירת הברית וואס דאס ווערט אנגערופן דער מלח שהיא ממתיק מרירותא וואס דאס מאכט זיס די ביטערקייט היינו תאוות, די תאוות ועצבון הפרנסה, די תאווה און די טרויערקייט פון פרנסה, ופרנסה שהיא בחינת שמח זבולון בצאתך, די פרנסה וואס איז די בחינה פון שמח זבולון בצאתך אז זבולון זאל זיך פרייען, היא בחינת מצא אישה מצא טוב. און ואין טוב אלא צדיק, יא, געטראפן א צדיק די די די זווידל, היינו די ברית, ער האט געטראפן די חלק א שמירת הברית, כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק אמרו צדיק כי טוב, זאגט צו א צדיק אז ער איז גוט, כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק ותרא אותו כי טוב, די וואכעדיגע סדרה אויך, אז ווען משה רבינו איז געבוירן געווארן האט זיין מאמע געזען כי טוב אז ער איז גוט, לערנט מען פון דעם ארויס שנולד מהול אז משה רבינו איז געבוירן געווארן גע'מל'ט, דאס מיינט אז ער האט געהאט א בחינה פון תיקון הברית. ואין טוב אלא אור, און ווען א מענטש איז זוכה צו זעהן טוב איז נאר דא לעכטיגקייט, כמו שכתוב וואס שטייט בפסוק וירא אלקים את האור כי טוב, ער האט געזעהן די אור כאילו כי טוב עס איז גוט, דאס איז א בחינת ועליך אויף די אידן יזרח השם וועט די אייבערשטער שיינען, און דאס איז בחינת חוט השני, דאס איז דער חוט השני וואס דאס וויל צוברעכן די תאוות ממון, און ממילא און אז מען צוברעכט תאוות ממון איז שוין דא חיים, און דאס האט זי געוואלט ארויסברענגען די די רחב אז מען זאל לאזן לעבן, דורך וויאזוי? דורך זיין אמת, א אות אמת. און דאס וואס דאס איז שמירת הברית. יעצט, לאמיר דא סטאפן.